וויל דבורהל א ווארג פון די טענער באשאפן. זי פילט ניט די שטראמען, וואס רינגלען זי ראנגלען. פארצייכנט זי גיך אין דער פינסטער די נאטן, זיי זאלן חלילה קיין קלאנג נישט פארראטן. פון וואנען זאל פילן דאס מיידל, אז אויבן איצט מבולט א רעגן און ריזלט דא האסטיק?

זי שווימט אזוי לאנג ביז דאס וואסער נעמט פאלן און בלייבט ערגעץ ליגן אין זאמד פון קאנאלן נאכן מבול. געדולדיגער ליינער, זוך ניט ארומעט דעם דיכטער'ס פערזאן אין דער ווילדער פאעמע, אחוץ אים וועט אויך דא גענוג זיין דער אומעט, און ליידן דערפון וועט ניט ליידן די טעמע.

ווען דבורהל האט פול מיט התלהבות געשאפן די מויזן סימפאניע אין קלאנגיקן פינסטער, און גארנישט געפילט ווי עס קומט אנגעלאפן דאס וואסער, איז אויך ניט געוועזן קיין מינדסטער פארויספיל ביי אונדז. מען האט פארנומען זיך איטלעך ווי תמיד ביים פאך, ביים פארגרייטן דאס עסן, און ווער ביי א שמועס געשמאק און געמיטלעך, אזוי ווי מען וואלט די סכנה פארגעסן. נאָר ווען ס'האָט דער בלינדער, וואָס שטייט אויף זיין פּאָסטן, געגעבן אַ צי פאַרן דראָט דעם פאַרראָסטן אַליאַרעם, האָט ס'וואַסער מיט רויש און האַרמידער געיאָגט ווי פון דאַמבעס געפּלאַצטע פאַרשוואָנקען דעם חלל, און מיר האָבן אַלע זיך ווידער געלאָזן אין שטראָמיקן קעניגרייך בלאָנקען און זוכן אַ מקלט אַ צווייטן, כדי צו ניט ווערן פאַרטרונקען אין וואוינונג.

עס האָבן צוויי מענער זיך דענסטמאָל געפֿעדערט אַ וועג צו געפֿינען פֿאַרבלאָנדזשעטע וועלטן. ניטאָ מער קיין מבול און כוואַליעס גערעדערט. אַ שטראָם טוט פֿאַרשפּרינגען די וועגן שוין זעלטן. דער נאַקעטער פּרוש קאָן אַלץ ניט באַנעמען, ווער האָט אים געגזלט די תּורה, זײַן קליידונג און פֿאָליעס געוויסן אין פּײַנלעכע קלעמען, ניט שוין זשע מיט דבֿורהלען די לעצטע צעשיידונג?

עס דרינגען אלץ נענטער די טריט פון פארצוקער, עס קריכט ווי א שלאנג דאס פארשאלטענע לשון, זיין טעכטערל רייזעלע האט ווי א צוקער גענומען דעם סם זיך די ערשטע געלאשן. ביים ווייב האט די גסיסה געדויערט שוין לענגער, נאר אויך אויס געוואוינשאפט האט זי אינעם שטארבן דאס קרעכצן דערשטיקט.

עס ליגן צופיס די פארגליווערטע גופים, און ער, זייער אפסאמער, לעבט. זאל שוין גיכער צעשפרונגען דער קעלער, נאר ס'העלפט ניט זיין רופן. עס האבן זיך אריבערגעטראגן דעם וויכער, און שטיל, עס איז קענטיג א זכיה די שלאכטונג, און ער איז געבליבן דעם טויטס א פארטראכטונג. און ער איז געבליבן. נאָר ס'האָבן די אױגן זיך אָפּגעזאָגט אָנצוזען פּנימער אױסער די צװײ אומפֿאַרסמטע. די זון איז פֿאַרפֿלױגן, געבליבן אַ שאָטן, אַ פֿלוכיקער, אַ גרױסער. נאָר אײדער עס האָט נאָך דער בלינדער געענדיקט, ערשט פּלוצעם אַ פֿלאַם, װי די זון װאָלט געפֿאַלן, האָט שטראַליקערהײט די מסיבה פֿאַרבלענדיקט.

דער פּרוש אויפֿן שולהויף. פֿון דאַנען פֿון ירושלים של מטה. עס האָט זיך רב נתן אַ נאַכט פֿאַר יום-כּיפּור אַרויסגעגליטשט דורך אַ געעפֿנטער גראַטע, און איינער אַליין אין געקריך און געהיפּער אַוועק אויפֿן שולהויף צו זאָגן די סליחות ווי פֿאַר די מלחמה. דערזען האָט ער דעמאָלט צעגרובט און צעבערגלט זײַן געטלעכן ייִחוס, אַ חלום פֿאַרוואַנדלט אין ליים, ווי עס פֿלעמלט דער נאַכטיקער טוי און דער בײניקער זאָקן געזאַלבט האָט אין דעם זײַנע אַשיקע לאָקן. דער שולהויף, אַ האַרץ, וווּ עס זשאַווערט אַ מעסער, האָט קוים נאָך געצאַפּלט באַהאָנגען מיט שטערן. פארהאקט איז די שטילקייט אויף זילבערנע שלעסער, מען קען דא אפילו איר שווייגן ניט הערן. וואו זענען די אידן, די דאוונער, די לערנער, דער ניגון ארום די געבייען פארפלאכטן? ער טאפט זיך אליין מיט די פינגער פון דערנער, צי מען האט אים צוזאמען מיט זיי ניט געשחטן. אנטקעגן ליגט אויך אין א מיטה פון ציגל רזיאל המלאך, א טויטער אן פליגל.

עס וויגט אין דער לופֿט זיך די בלויע גאַלעריע מיט ניט קיין פֿאַרגאַנגענער פֿידל און צימבל. זי שפּילט פֿאַרן פּרוש אַצינד איר מיסטעריע אויף חרובֿער ייִדישער גאַס ווי אַ סימבאָל. נאָר אונטן, די קלויזן, די שטיבלעך, זיי ליגן ווי קלאַנגען צעהאַקטע פֿון יענעם־אָ ניגון.

און פארדעכטיג משונה עס בלינצלען די ווייסלען ביים שטראליגן אידן, נאר באלד גיבן היימישע ווערטער א צאפל, גוט מארגן רב איד, א גוט מארגן אייך שכן, איז אפשר אייך שווער, וועל איך העלפן א קאפל דערטראגן די טארבע מיט אידישע יאכן. רב נתן באשמעקט מיט די נאזלעכער דעם דאברן, ס'איז פאליע, און פרעגט אים מיט אַ קול מיט אַ שלאַבערן דערצײל. האָבן, האָבן אַלץ דאָ געזען דײַנע בליקן, און פּאָליע, איך האָב אין די חרובֿע היימען געזוכט דורך די נאַכטיקע שעהן אַ תּיקון, און ענדלעך געפֿונען פֿון אונטער די ליימען. װאָס האָסטו געפֿונען? און אָט איז דער ענטפֿער, אַ באָמבע, װאָס האָט ניט באַװיזן צו פּלאַצן. איך דאַרף זי װי לעבן אין אונדזערע װענט פֿיר.

אַהינגײן, אױף איטלעכן שפּאַן אַ זשאַנדאַרם. און גראָד אױף להכעיס דער הונגער פֿאַרשטומט ניט. װי גליִיִקער הײשעריק אָן אַ דערבאַרעם, פֿאַרשפּרײט איבער זאַנגען, באַפֿאַלט ער די בײנער און גראָבט זיך אַרײַן מיט, מיט געפֿליק און געגריזשע. פֿאַרטרײַבן דאָס איז ניט בכּוח אים קײנער. פֿאַרטײדיקן ס'לײַב ווי פארטיידיגט מען ווי זשע? מען קליגלט זיך לאנג, נאר עס קען די אסיפה ניט לעשן דעם הונגער מיט מיינונגען טיפע. א צולאג איז אויך וואס דער פרוש און אסתר פאר'עקשנ'טע עסן נאך אלץ נישט קיין טרפות. דא העלפט קיין געבאט ניט, קיין שפאט, קיין געלעסטער. זיי צאפלען ווי סטרונעס געפלאצטע אויף הארפעס. נאר אויסער זיי ביידן

פאר דיר? האט א בלאסער אים ליפמאן געפרעגט, ווילסט נישט אנדערשט נאר בייליק? אראנע האט אבער געפלאפלט, עס קען אים חלילה דער ציבעלע ריח פארראטן אז ער איז א איד מיט סעמיטישן פנים, ווען אויסקומען וועט צו אנטלויפן ווי קראטן בשעת אן אבלאווע, ס'איז ניט אזוי נאריש, דער ציבעלע ריח איז עפעס נישט אריש. געזען אַז מען הונגערט און ניט אױף צו פֿלײסן, איז ליפּמאַן דערגאַנגען צו פּלענער אַזױנע, דורך אײנער אַ רער האַלט כּסדר אָן שמײַסן דאָס װאַרעמע בלוט פֿון דער שטאָטישער בױנע, און בלוט איז דאָך לעבן, ער האָט אין אַן עמער עס אָנגעשעפּט, אױסגעקאָכט און אױף דאָס נײַ עס געקאָכט און גערײניקט, באַגלײט מיט אַ זמר, ביז אָפּגעקאָכט האָט זיך פּאַמעלעך דאָס חיות, פארשמאכט האט עס קריינע געטרונקען די ערשטע, דערנאך די ארומיגע הונגער באהערשטע. אויך יענער וואס פירט דא א פנקס, כ'מיין גדליה, האט צוגעטראכט עפעס. באמערקט האט דער לערער אז מייז ווען זיי שווימען אנטקעגן א כוואליע און פאנגען דאס פרעסעכץ פון וואסער אלץ מערער, פארטראגן עס נאכדעם אין טרוקענעם ווינקל צו זיך אין קאנורע, ניט מער ווען זיי היפּן, פאַרלירן זיי אָפטמאָל אַ ברעקל, אַ שפּרינקל, וואָס זענען באַטעמט פאַר די מענטשלעכע ליפּן. די שפּייז פלעגט מען שלינגען באַשלאָגן מיט שווייסן, דעם מויזן וועג האָט די אכילה געהייסן. דער מאָרד. געווען איז ער, גדליה, אין מיטעלע יאָרן, אַ גרויער בוטשאַן מיט פאַרסמאַלעטע פליגל. נאָר ווייל אין די שחיטות האָט ער ניט פאַרלוירן קיין מאַמען, קיין שוועסטער, קיין קינד פון אַ וויגל, ווייל זינט ער געדענקט זיך, געדענקט ער ניט קיינעם, בלויז ביידעמער שפּינען און ביכער אויף ביכער. דעריבער האָט ער ביי די אבלע שכנים געגאָלטן פאַר דעם, וואָס איז האָנעדיק זיכער, מען האָט ניט פאַרגונען, געקרימט זיך אין צאָרן, וואָס ער האָט קיין איינציקן פריינט ניט פאַרלוירן.

עס האט אים דער אפזאג משונה באליידיגט, שוין צייט פון רחמנות געפילן זיך אויסטוהן. ס'האט איינער, בלויז ליפמאן, דעם לערער פארטיידיגט, גערעדט צו די אכט מיט א ביטערן שמייכל, געשוואלענע געטער, וואו איז אייער שכל? דער עיקר האט אסתר א וועלט איינגעריסן, מען זאל ניט. אויך קריינע האט היפשלעך געלארעמט, ניט נעמען דאס ציגעלע אויפן געוויסן.

האָט אָבער, אַנשטאָט אים דערזען, װי אַ ציג ניט דערקױלעט פֿון שעכטער, בלײַבט ליגן באַם עמוד און כאָרכלט אָן אָטעם. און גדליה ער גליװערט מיט בליציקן מעסער באַם שמאָלן אַרײַנגאַנג אַ זײַל פֿון אַ טעמפּל. ס'האָט ערגעץ אַ ציטער געטאָן דער כּתר, אַ כמאַריקײט האָט זיך פֿאַרקליבן אין לעמפּל, דאָס ציגעלע גוססט אין בלוט,

דעם פּײַנלעכן שטרויכל און האָט זיך צעוויינט, ווי אַ בחור אַ יונגער. דאָס פֿאָלק איז פֿאַרגליווערט געוואָרן געשוויגן, ביז וואַנען מע האָט ווײַטער געצויגן דעם ניגון. באַפֿליגלטער פּולווער, בײַטאָג ווען עס חלומ'ט געוויינטליך דער עולם ביז ביין אויסגעהונגערט אין צייט'ס קאטאקאמבע, איז פאליע פארנומען מיט שאפן א גולם, נאר ניט פון קיין ליים, פון געפונענער באמבע, פון אונטער די גרינע פארשימלטע קליידער אין טארבעלע האלט ער אין מעסטן און שיטן פון דארטן דעם שטאל-גרויען פולווער כסדר

די גלוסט פֿון צעשטערונג, איך בלאָז אין דיר אָטעם, דו זאָלסט זיך באַוועגן, דערפֿילן מײַן מענטשלעך געבאָט און ניט פֿרעגן. איך וואָרן דיך אײַזן, ווי איך וואָלט דאָ געהאַלטן אַ קינד אַ פֿאַרפֿרוירנס, אָן אָטעם, אָן צאַפּל, נאָר גלויב, ס'איז נאָך ערגעץ דאָס לעבן באַהאַלטן. איך שמעלץ מיט די ליפּן די הענט דעם שוואַרצאַפּל, די אָפּגעשטעלט אײַזיקע בלוט זאָל זיך וועקן. זיי וויסן,

אַזױ האָט דער מײַסטער געקנאָטן, געשליפֿן זײַן גולם, אָן אױפֿהער געשטאַלטיקט, געפֿורעמט, ביז װאַנען ער האָט אין די פּולװערישע טיפֿן אַ קערנדל בליץ פֿון זײַן װילן פֿאַרשטורעמט, ער פֿילט מיט זײַן אײגענער הױט, װערט באַצױגן דאָס אײַזן, װאָס װיקלט זיך אױס פֿונעם חלום. ס'דערלאַנגט באַלד אַן עפֿן די פּולװערישע אױגן און ענטפֿערט מיט שאַרפֿן מעטאַלענעם קול אים, בין גרײט.

אין קאנאל דעם גערירטן צו פאנגען, איז אונטערן הייליגן ארט אסטראבראמא אנטקעגן גאט'ס מוטער דער לערער געהאנגען א נאקעטער ווי עס האט אים געהאט זיין מאמע, און ס'פנימל זיינס, מיט די האר אין געקרויזל, א דארפישער שנייען באשאטענער יוזל.

מען האט אהין א געהיימטיר געפירט פון קאנאל אין א קעלער, און דארטען אוואו ס'איז דער באדען א טרוקן געליימטער געגרייט איז דער קבר וואו גדליה וועט ארטען, און יונגע און אלטע און שוואכע און שטארקע מיט פינגער מיט קאלטע מען רידעלט די קרקע. מקבר געווען האט דער פרוש בשעת מעשה געקווענקלט זיך שטארק, ס'איז אן אנדער מין שטארבן ווען עמיצער טוט זיך אליין אן א מעשה. נאר שפעטער געביטן דעם משפט דעם הארבן ווען מענטש איז גערירט און דער צארן בחנם

יא. און ווען ס'איז געפאלן דער אל מלא רחמים האט עמעץ פארפלאנצט אינעם קבר א ברעטל וואס גליווערט ביז היינט ווי א כמאריקער וואכמאן, פה נקבר גדליה זאלקינד, געבוירן אין זשעטל, געשטארבן אין יאר, ווען געווען איז דאס לעבן אן אפקום, דער טויט א גענאד פונעם הימל.